א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני, כ'האב געמיינט אז כ'האב שוין געמאכט דעם האטליין און דאס וועט שוין בלייבן אויף די וואך, דערווייל ס'געשעהט חדתין נבוט לצפרין סגיאה טרשותא, ס'געשעהט נייע זאכן יעדע מינוט און מ'מוז רעדן דערפון. כ'האב ענק געזאגט אז ס'דא איינער משה שטערן פון מאנסי וואס ער האט ער האט איינגעמסרט א מעיאר, כ'וויל אייך זאגן די שטאט מאנסי פארט אויף רעדער!
לאמיר אנהייבן מיט אמאל. אמאל איז געווען אז די שטאט מאנסי האבן געוואוינט פיל מיט אנטיסעמיטן מ'האט נישט אריינגעלאזט קיין אידן, ס'איז געווען מ'האט באפאלן אידן, נאכדעם איז געווען די הייזער האט מען געהאט איליגעל א טענענט אונטן האט מען עס געכאפט, צוביסלעך איז מען געגאנגען מ'האט יעדע זאך געמאכט אז ס'זאל זיין ליוועבל לויט אונזער. סטענדערט אוו ליווינג, דאס מיינט די אידן האבן קיין עין הרע קינדערלעך יעדעס יאר, און מען ברויך האבן די אלע זאכן וואס די אידן מוזן האבן, מען מוז האבן אן עירוב אין שטאט, דא היינט נאכט דאנערשטאג קומען זיך צאם אפאר רבנים מיט אפאר משוגעים און מען גייט זאגן, מען גייט דעקלערירן עמטליך אז אזוי ווי מען הערט זיך יעצט דארף יואל מיר עירוב'ן, אזינס איז מען נישט גורס די גאנצע זאך חס ושלום, פונקט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן. דער גוי האט אים געפרעגט, מ'האט געהאט דארטן א ראביי וואס האט געזאגט אז ס'איז דא א איסור ייחוד און ייחוד איז אסור מן התורה, און ער האט און נאכדעם האט מען אים געפרעגט וויאזוי האסטו אריינגעדרייווט די מיידל פון די קאנטרי ביזן שטאט, ס'איז דאך א איסור ייחוד, און נאכדעם איז עס א וועג פון צוויי שעה און ס'האט גענומען אכצן שעה, נו, ער האט דאך נישט געהאט וואס צו ענטפערן אויף דעם אלעם. האט ער געזאגט ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי א איסור ייחוד מן התורה, דאס איז נאר א לעצטיגע זאך, זעט אויס פישפעק לאדיינער רב אין אכצן זיבן און דרייסיג האט מתקן געווען אז ס'זאל נישט זיין קיין איסור ייחוד, ווייל אז מ'וויל זיך ריינוואשן איז ער ממש א כופר אין די גאנצע תורה דער שייגעץ, און וועגן דעם זיצט ער, נישט ווייל ער האט געטון דאס מיט א מיידל, אסאך האבן געטון מיט מיידלעך, שלמה הערצאג איז אויך נישט ריין, און פייערווארקס איז אויך נישט ריין, קיין איינער איז נישט ריין וואס איז דארט געווען, נאר וואס. ער גייט זיצן ווייל ער האט כופר געווען אין די תורת משה, האט אים דער אייבערשטער געזאגט איין מינוט, עד כאן. און די זעלבע וועט מירצעשעם צוריקגיין ברוך מרדכי אויכעט, ווייל ער האט אריין געשיקט, זיין זון האט אריין געשיקט גרויסע געלטער אראפצוברענגען יעדן ווער ס'איז געקומען זאגן עדות אז ער איז א חבר, האט אויך דער אייבערשטער געזאגט עד כאן, מילא האסט געזינדיגט, יחיאל בראנער פלעגט אויך קומען אין קאורט, פלעגט נעמען, די דזשאדזש האט אים געפרעגט גילטי זאגט ער יא, און האט ארויסגענומען א קליין באטל פילן, האט ער אפגעלייגט אויפן טיש פארן דזשאדזש און געזאגט קוק איך בין אויף פילן וואס זאל איך טון? איך טריי די בעסט. האט ער אים געגעבן אמאל א קליינעם סענטענס אמאל א גרעסערן אמאל האט ער אים געזאגט גיי אהיים. שטעל דיר פאר ברוך מרדכי גייט נישט זיצן ווייל ער האט געטאטשט קינדער ווייל יחיאל בראנער האט געטאטשט פונקט אזויפיל און אפשר מער קינדער ווי ער. ער גייט זיצן ווייל ער האט גענומען אריינגעשיקט געלט זיין זון האט אריינגעשיקט געלט אראפצוברענגען נחום ראזענבערג ווייל ער האט א האטליין ער האט געזאגט. מיך הארט נישט אפילו איך זיץ הונדערט יאהר, נאר דאס אז נחום ראזנבערג דערציילט יעדן, דאס הארט מיך. פארוואס? ווייל ווען נישט וואלט ער געזאגט אז ער איז געגאנגען זיצן ווייל ער האט געמאכט לחם משנה און ער האט אריינגעשניטן אין איין חלה און ער האט געעפנט די אנדערע חלה, ער האט אריינגעשניטן אין די געפלאכטענע חלה און ער האט געעפנט די גראדע חלה. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט גענומען מענטשן אומזינסט און זיי באגראבן. נאכדעם האט מען גענומען דעם טאטן וואס ער איז געקומען קעגן אים, מען האט אים באגראבן, מען האט אים איינגעזעצט מיט לגיונות, לגיונות! ער האט נישט געטראפן א גרעסערן גביר ווי ברוך מרדכי זאל אים גיין זאגן פון אים וויל ער פופציג טויזענט דאלער! דו האסט געטאטשט זיין יונגל, ס'איז דא צוויי עדות וואס זענען מיטגעפארן אין די קאר און זיי זענען ארויסגעשפרינגען ביי רעד לייט, דער איז געזעסן פארנט האט נישט געקענט ארויסשפרינגען, איך חזיר די מנוול אודאי דו טוסט עס, קום זאג איך בין א חזיר איך בין א מנוול, קומט ער נאך ניין! ער האט נאר געוואלט פון דעם געלט און ער האט געבאקן א מעשה, די מעשה קומט יעצט ארויס, און דו וועסט צוריק גיין זיצן פאר איין זאך, ווייל ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט. די שייגעץ טמא די, ברוך מרדכי די חזיר, אבער עניוועי, צוריק קומען דא צו אונזער זאך, נחמיה, האסט געטוהן מיט די מיידל וואס מ'דארף נישט? זאג כ'האב געמאכט איסור יחוד מ'האט דיר געוואלט געבן פינף יאר וואלסט שוין געווען אינדרויסן. ניין ס'איז גארנישט דא קיין תורת משה אינגאנצן די שייגעץ ווי די ברענגסט אראפ תורת משה ווייל די ביסט א חזיר, דער אייבישטער האט דאס נישט מוחל געווען האט ער דיך אריינגעזעצט די בלייבסט דארט זיצן, וועסט וועלן פייטן אפילן שמאפילן קענסט טוהן וואס די ווילסט. דו בלייבסט דארט, און אזוי זאלן אלע חזירים וויסן, דאס גייט זיין די ענדע פון ענק, נישט ער גייט כופר זיין אין די גאנצע זאך, ס'איז גארנישט דא, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי איסור יחוד, די זעלבע דא אויכעט, קומט א איד, וואס ער האט אפגעגאנבעט אין א באנק הונדערט און זעקס און צוואנציג מיליאן דאלער צו וויפיל? צו הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, און ער דארף עס באצאלן, און ער האט נישט, צו ער וויל עס נישט באצאלן, געט ער זיך א שטעל ארויס, און ער נעמט דעם מעיאר און באגראבט אים. וואס גייען זיי יעצט טוהן? זיי גייען טוהן די זעלבע זאך, זיי גייען אנהייבן צו ארבעטן מיט די אידן ביי די בוק, די אלע, לאמיר זאגן ר' מאטע האט אויף זיין תלמוד תורה מסתם הונדערט אדער הונדערט פופציג הייזער ווי איך האב געהערט אמאל, אלע סרול הגר המצרית פרענדס, דאס וועט מוזן אויפגעלעזט ווערן און זיי מוזן אנהייבן צו באצאלן טעקס. און די גאנצע פראפערטיס, אלעס וואס מען פארמאגט אין מאנסי איז היינט גארנישט ווערט מער, פארוואס? ווייל ס'וועט גיין ביי די בוק, ס'מוז אריינגיין אין יעדן שול, מ'וועט צושפארן, איך זאג ענק, די אלע פראפערטיס וואס מ'האט געמאכט סאבדיוויזשאנס, ס'גייט ווערן שווארץ שבת, און דאס איז אזא זאך וואס דאס איז אנבעליוועבל, פארוואס? ווייל ער האט גע'גנב'עט הונדערט זעקס און צוואנציג מיליאן דאלער, האט ער זיך געוואלט דעקן זיין גניבה, איז ער געגאנגען באגראבן א מעיאר. און ער האט נאך געטשעפעט מיט א מעיאר וואס ער איז נישט קיין ווייסער, און די חברה אין ספרינג וואלי גייען זיך אויף ענק נוקם זיין, וואו עטס עטס ארויסבלוטיגן פון דארט, זיי האבן אנהייבן צו מאכן פראטעסטס מיט אלעם, עטס ווייסט נישט, עטס זענטס נישט באקאנט, ווייל איך בין ארויף אין אוסטן טעקסעס האב איך שוין פון דארטן באקומען פון די חברה אז דא גייט זיין שווארץ שבת, זיי זאגן אויב דו ביסט אזוי ווי די חברה זיצט דארטן. קום אפילו נישט אויף אוסטן טעקסעס, רבותי אונז העמיר זיך נישט טרעפן דאס פלאץ, יעצט די זעלבע טוען זיי דא אויך די סאטמארער, זיי האבן א פראבלעם אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי טראגן אויפן עירוב, און זיי האבן זיך איינגערעדט אז די רבי האט געהאלטן ס'איז א רשות הרבים דאורייתא, און וואס טוען זיי יעצט, און אזוי ווי מ'לערנט דאך יעצט דעם דף יומי, גייען זיי מאכן היינט נאכט דאנערשטאג נאכט א גרויסן פראטעסט, און זאגן נישט אז. ס'איז דא א פראבלעם מיטן עירובין אז זיי גייען ארויסרייסן גאנץ מסכת עירובין אזוי ווי וועבערמאן, דאס איז דאך אונזער וועג, הע, ס'איז דא א איסור יחוד? אה, ס'איז שקר, דאס האט מען ערפונדן אין סיקסטין טוועני טרי ביים פישפיקלאדאנער רב, ס'איז דא אזא זאך א מסכתא ווי עירובין? ווייסעך וואס, אינגאנצן נישט דא, ווער האט עס ענטפונדן? ס'האט עס ענטפונדן עפעס א עפעס פון די פון די אגודה פון די דף יומי לערנערס, אבער דאס איז דאך בכלל נישט אין נישט אין אונזער שלחן ערוך, און דא איז ווי אונז זעמער געגאנגען ראנג. איך וויל ענק נאך א זאך זאגן, ער האט פאליסיס פון עי קעי, ער שלאגט זיך מיט חיים שיע באב"ד מיטן טארטיקאווער, וועסט דאך זען דא גייט ארויסקומען און ער גייט נאך פארציילן אלעס וואס דא גייט פאר, און עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט יארן צוריק גייטס נישט אויף דעם וועג ווייל די לייף אינשורענס ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, כ'האב ענק געוואלט זאגן ס'קומען אריין גוים און זיי קלינען אויס ביי אידן שטוב, ביי א פרוי האט מיך יעצט אפגעקאלט א עלטערע פרוי, מ'האט איר צוגענומען אלעס, אירע בירט סערטיפיקעט, אלעס וואס האט געהאט, די שריפטן, זאג איך אים איך בין זיכער אז מ'האט געמאכט א עי קעי פאליסי אויף דעם, ליטל דו יו נאו זי האט אפגעקאלט די אינשורענס קאמפאניס און מ'האט זיי געזאגט יא די סאושעל סעקיוריטי האט מען גע'גנב'עט און מ'האט געמאכט דערפון א פאליסי, די ס'גייט זיך ענדיגן די אלע זאכן, און ווער איז דאס אלעס שולדיג? שולדיג איז עס משה סענטער, ער האט געשריגן אייביג מען מען האט איינגעבראכן אין קאך האט ער געשריגן מען זאל רופן די עף בי איי, מען האט געשלאגן איינער וועגן וויזיטעישן פון א קינד האט ער געשריגן רוף די פאליס, און אויבן האט ער געהאט דעם משה משה גזירה שוה פרידמאן, ער האט דאך געזען אז מען מעג רופן די עף בי איי מיט די פאליס האט ער זיי גערופן אויף בחורים און האט זיי גערופן אויף יעדן ווער עס איז זיין שונא און האט עס גערופן אויף איינעם וואס ער איז געגאנגען זיך באקלאגן אז מ'האט זיין זון מאלעסטעט, אז ברוך מרדכי האט זיין זון מאלעסטעט, האט מען גערופן אויף אים די פאליס, מ'האט אים איינגעזעצט על לא דבר. און דאס איז וואס דא גייט פאר, און בורי הענדלער האט אים געווארענט, ער האט געווארענט דעם סיגעטער, זאלסט וויסן, זאג זיי נישט זאלן שלאגן ווייל זיי ווילן שלאגן, וועסט זיי נאכדעם נישט קענען אפשטעלן. נאכדעם האט מען גערופן די רעבעצן אין קאורט, נאכדעם האט מען גערופן די הייזער פון אירע וואס זי האט געהאלטן אין קאורט, פיין, יעצט עטס וועט זען וויאזוי דאס וועט גיין, דאס וועט ארבעטן אזוי על הפנים פאר ענק אז עטס האטס נישט קיין השגה. נאכדעם איז דא די מורא'דיגע זאך וואס איך זעה, דער הייליגער באשעפער זעהט, ראה עניי, ושא לכל חטאותי, וואס האב איך געטון? כ'האב מיך גענומען שלאגן אז די קינדער זאלן זיין סעיף, איז געקומען מאנסי, זיי האבן זיך אויסגעלאכט, אונז האמיר נישט קיין מורא, נחום ראזענבערג, אונז האמיר סרול האגער המצרי, אונז האמיר טון וואס אונז וויל מיר, ס'שטייט ביים מבול איז. שטייט כי השחי כי השחית כל בשר דרכו און נאכדעם שטייט חמס, זאגט רש"י לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, אבער אין אמת'ן איז עס געווען כי השחית כל בשר דרכו, מאנסי איז א השחתה'דיגע שטאט, כ'האב געזאגט רבותי יעדער וואס ער איז א חזיר זאל גיין דארט וואוינען, כ'האב עס געזאגט פאר די גוישע צייטונגען אויכעט, דארט איז די בעסטע פלאץ, סרול האגער המצרי וועט קומען מיט דעם. און אברהם יענקל האראוויץ דער מעליצער-דזשיקובער רבי, און ער האט דארט א ליעזאן ביי די גאווערמענט, און ער וועט ענק אלע שוין באפרייען, האב איך ענק געזאגט גיי איצט דארט אהין וואוינען דאס איז נאך דאס בעסטע פלאץ פאר די חזירים, האט דער אייבערשטער געזאגט ניין ניין ניין דו קענסט דיך טאקע נישט שלאגן אבער איך בין נאך דא זיך צו שלאגן, ווען דו וועסט אנהייבן וועל איך ענדיגן. דער אייבערשטער וועט מאכן אז עטס וועט אלע מוזן ארויסגיין אזוי ווי פון מצרים האבן אונז געמוזט ארויסגיין מען וועט אונז נאך ארויסווארפן פון מאנסי און אלע ענקער אינוועסטמענטס וועלן גיין צום דר'ערד אריין עס וועט נישט ווערד זיין א דיים ר' מאטל פון די גרעסטע טעקס פעיערס ער האט צוגעלאזט סרול האגער המצרי זאל טוען אלע זיינע שייגעץ שטיק ער האט צוגעלאזט אז די חזירים זאלן קענען מטמא זיין קינדער זאגט דער אייבערשטער ווארט א מינוט עפעס ברויך איך דאך נישט דעם גאנצן ישוב. און דאס גייט דא זיין, ס'גייט ווערן אויס ישוב, עטס וועט זעהן, וואטש ענד סי, עטס וועט נישט קענען קומען באקומען קיין פערמיט, עטס וועט נישט קענען באקומען, די אנטיסעמיטיזם איז עניוועי געווען דארט זייער גרויס, ס'האט מיר דערציילט איינער וואס א דאקטער האט פארקריפלט זיין זון און ער האט געהאט א הירינג און כ'האב געבעטן זאל עס נישט טון, זאגט ער מיר ביסט גערעכט געווען, ער האט פארלוירן דעם קעיס פינף הונדערט טויזנט דאלער, ס'האט געדארפט באקומען ווייל די דאקטער האט געקריפלט זיין זון פאר לייף, ס'איז אלץ אנטיסעמיטן, ס'איז געווען א גאנצע חברה זיי האבן געבויעט א נייע געגנט ס'הייסט מארלבארא, אין מארלבארא, איך ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט אפילו, ווייל זיי האבן נישט געוואלט וואוינען מיט די חברה, האט מען זיי געפרעגט פארוואס, זאגן זיי קוק הער, זיי לאזן באמאכטע דייפערס אינמיטן די דרייוועיס, סאו אז ס'געקומען א מעיאר און ער האט ענק געטון אלעס וואס עטס האטס געוואלט, זענט עטס געגאנגען יעצט און האטס עהם באגראבן? דער מעיאר האט דאך א שטארקע טענה. מילא דוועק, ער האט מיטגעארבעט און ער האט געטון שייגעץ שטיק. מיט א פאר מענטשן, איז ער געגאנגען ער האט זיי פארמסר'ט ער זאל נישט דארפן גיין זיצן, אבער ווי קום איך אריין דא, איך האב דיר דאך געטון נאר טובות, איך האב דיר נישט געטון איין שלעכטע זאך, און אז איך האב דיר גארנישט געטון א שלעכטע זאך, וואס האסט דיר געוואלט, דיין גניבה פון הונדערט זעקס און צוואנציג מיליאן דאלער, האסטו דאס געוואלט אראפווישן זאלסט נישט גיין פיר הונדערט יאר צו זיצן אין דזשעיל, ביסטו געגאנגען און האסט מיך איינגעווייקט ווייל איך האב געטון טובות פאר די גאנצע שטאט? כ'האב געזען אז אידן זאלן קענען עקזיסטירן און זיך בויען שיינע גרויסע הייזער, און סוכות זאל מען קענען לייגן סוכות אינמיטן די גאס מיט אלעם. עטץ מיינט אז עטץ וועט אזוי אנהאלטן? אבער איך זע אין דעם ממש א יד השם, און איך מוז ענק זאגן, כל מה שאמרתי לכם אתמול טעות היה בידי, רבא האט עס געזאגט אפאר מאל, כ'האב געמאכט א טעות, כ'האב געזאגט די חזירים זאלן גיין וואוינען אויף מאנסי, נישט נאר די חזירים וועלן נישט קענען וואוינען אין מאנסי, ס'עט קיין איד נישט קענען וואוינען אין מאנסי, מארק מיי ווארד! זיי הייבן אן יעצט צו לייגן גרויסע טעקסעס, און די טו פעמילי האוזעס האבן זיי דאבלען און טריפלען, וואטש ענד סי וואס דא גייט יעצט אן. און פון וואס איז דאס געקומען? משה משה משה גזירה שוה, משה דער זענטער שייגעץ, און נאך דעם משה פרידמאן וואס ער האט ממשיך דרכו געווען וואס ער פארשטייט גוט צום ווי האט מען געזאגט ער איז א מומחה אין סיגוטער חסידות און נאך דעם איז געקומען דער דריטער משה דא האסטו נאך א נייע משה משה שטערן ווער איז משה שטערן איך על ענק זאגן ווער זיי קומען פון בראזיל דארט איז אלץ געווען אזוי איך האב יענעם באגראבן יענעם באגראבן יענעם באגראבן און איך האב ענק שוין געזאגט די שטערן די רעבעצן די סקולענער רעבעצן, אה, די וואס איז אוועק, זי איז אויך א שטערן, זי איז געווען א שטערן, זי מיט איר טאכטער אין ארץ ישראל שטערן, זיי האבן גענומען א בית יתומים וואס די וואס מען האט געגרינדעט וועגן דעם אז א אידישע טאכטער זאל האבן א רפואה שלימה, און מען האט עס געמאכט פאר א בית יתומים, און די דאס מיידל איז געזונט געווארן און זי האט חתונה געהאט, שפעטער האט דער שטערן, זיי האבן דארט אן איידעם אין ארץ ישראל אויך שטערן, דאס איז די זעלבע קרוקס, און די קרוקס זענען געגאנגען און זיי האבן איבערגעדרייט די. תלמוד תורה פון א בית יתומים פאר א תלמוד תורה א געהעריגע, מען האט די יתומים געזאגט גייטס ענק אין דר'ערד, און די סוף איז געווען דאס ווייבל איז געשטארבן, זי האט געהאט פיר אדער פינף קינדער, דאס איז די גרעסטע שמוץ וואס כלל ישראל האט איז די משפחה שטערן, די גרעסטע שמוץ. געווען דא די איינער מיילעך שטערן האט מטמא געווען קינדער אין פליישמאנס האט זיי געוויזן פלעיבוי מעגעזין ס'האט אים אויפגעפיקט אינמיטן לערנען און אריינגעברענגט און היינט דרייט ער זיך אין בארא פארק ביים קראכמעסטריווקער און ער דרייט זיך דארטן ביי דעם אנדערן ביי מוישעלע גאלד דער וואס ער פאטשקעט פרויען פוי ער בויעט יעצט א מקווה פאר פרויען בויט ער א מקווה ער עט זיך מאכן דארט א צימער אין די זייט אז ער זאל קענען אריינקוקן ס'איז אזוי שלעכט און אזוי שמוציג ווי אונז זעמער. און נאכדעם איז דא יצחק שטערן וואס ער איז געלאפן און ר' אוזן געצווינגען ער זאל געבן א היתר אויפן סקול דיסטריקט ווען ער איז געוואויר געווארן אז די רבנים זענען דא נישט מסכים האט ער צוריק געצויגן און געגאנגען נאכדעם ר' אהרן ער האט אים ארויס געווארפן און זאליק האט אים אויפגעכאפט ווייל ער איז דער גוטער שלעגער און ווען ס'איז געקומען צו די פרשה אז מ'איז מטמא קינדער און ער אליינס איז מטמא קינדער איך זאג ענק אין וועבערלי קינדערלעך בחורים האבן מיר מען האט אים אפילו ריקארדעט אמאל, כ'האב געבעטן קויפטס פאר פופציג דאלאר א ריקארדינג ווי א פעדער זעט אויס, מען האט ריקארדעט ער רעדט מיט בחורים רחמנא לצלן, ער האט געזאגט א מה נתלה מן נבלות, עס איז א פען וואס ער פרעגט בחורים, און ער איז זאליקאט פאר מורא, ער פירט אים היינט דאס געשעפט, דאס איז די שטערן, דאס איז די נידריגסטע שמוץ וואס איז דא אין די שטאט, עס איך האלט נאך א זאך איך האלט אז זאליקאט דארף נעמען דעם משה שטערן צו זיין א גבאי, איך זעה אז ער קען אסאך בעסער ווי משה פרידמאן. משה פרידמאן האט דאך נאר איינגעווייקט אידן, ער קען איינווייקען מעיארס? וואו! אז ער איז די ספאוקסמען פאר די ריפאבליקען פארטי, ס'איז מוראדיג וואס ער קען! דער משה שטערן באמת האט א שול ביי זיך אינדערהיים און ער האט אויך א מקווה, איך האלט אז דו האסט געטוהן א געפערליכע עוולה מיט דעם ווי דו האסט איינגעווייקט די מעיאר, דו האסט געדארפט טוהן ווי דער לאשאנצער האט געטוהן. דער לאשאנצער האט צוגע'גנב'עט טויבער'ס פיש סטאר, דעם הויז, ער האט צוגע'גנב'עט זיין שוויגער'ס הויז מיטן דיד, און איך הער זאגן אז דו האסט צוגע'גנב'עט דעם דעם גרשון מענדל ניימאן'ס, דעם גרויסן גרענד פוד סופערמארקעט אין מאנרא, אזוי הער איך. נו, טוסטו דאך די זעלבע, און דו האסט עי קעי פאליסיס ווי ער אויכעט, און דער לאשאנצער האט זיך מוחל געווען אלע עבירות, און ער איז געווארן א רעבע. האסט דאך א שיעור. האסט דאך געקענט ווערן רעבע, וואס האסטו געדארפט גיין איינווייקען מעיארס? די סיטי בענק שעמט זיך דאך מיט וואס זיי האבן געטון, זיי זעען דאך שוין אויס ווי אידיאטן יא אז מ'קען אזויפיל געלט ארויס'גנב'נען, סאו וואס גייען זיי יעצט טון? די גוים גייען אזוי שטרענג ווערן אז מ'וועט נישט אויפנעמען א איד אין קיין שום מעיאר'ס אפיס צו געבן פערמיטס, כ'האב שוין געהערט אז איינער וואס מאכט דא פערמיטס אין ברוקלין האט מען אים געזאגט אז זיי ריטורנען שוין נישט די קאלס פאר די אידן, זיי ווייסן שוין נישט צו וויל ער בויען א הויז צו וויל ער אים סתם איינווייקן, און טשארלס היינס גייט זיך אויך נעמען איבער די אלע חזירים, און אין מאנסי אז איינער וועט טאטשן א קינד און ס'וועט נישט זיין מער, די אלע פאליטישע קאנעקשאנס מיט די ג גריבעץ קען גריבעץ נע נע נע נע נע מען וועט גיין זיצן פונקט ווי דא, און דעיס פירט דער אייבישטער און איך בין ממש. מ'זעהט, זאג מ'רופט עס אויף ענגליש, מ'זעהט די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, די סוף גייט זיין אז קיין איד וועט נישט קענען האבן קיין פראטעקציע ביי סעקשועל אביוז, ווייל עטס האטס מיך אומזינסט מצער געווען פאר גארנישט, און דער סוף גייט זיין דאס וועט אריינשלעפן צו נישט קענען בויען א הויז ליגעל אויך נישט. וואטש און סי וואס דער גוי גייט ענק אפטוהן, וואטש און סי, און וואטש און סי, איך'ל רעדן נעקסטע וואך וואס גייט געשעהן דא מיט די עי קעי פאליסיס, ווייל ער גייט דאס אויכעט דערציילן. אזא שמוץ די גאנצע שטערן פעמילי כ'הער זאגן אז זיין לויער סוט אים אויך. אזוי ווי די סיטי בענק האט אים געמאכט אן אינדזשאנקשען האט ער געזאגט אויף דעם דארף ער דאך נישט באצאלן פאר א לויער צו דעם קען איך דאך זיצן אינדערהיים האב איך דאך נישט געדארפט הייערן א לויער. און דער אמת איז מען קוקט צו זאליקא'ס ווערטשאפט דא זיצט ער אין ערכאות און אין ראדני סטריט איז דאך משה דער היראו האט אים געשטעלט אויפן פלאץ. און אז א מענטש קוקט דאס צו זעהט ער, זו תורה וזו שכרה, ס'איז דאך אזא שאנדע וואס דא גייט פאר. די זעלבע וואס דער ברך משה האט געטוהן פאר די רעבעצן האט מען דאך נאכדעם געטוהן מיט אים, ער האט גערופן די רעבעצן אין קארט, די סוף איז ער איז געשטארבן ווי א הונט אבער ער איז יא אויך געווען אין קארט, זיינע קינדער זענען געבליבן אין קארט. סאו ווי קומען מיר אונז אן? רבותי אונז כאפן מיר זיך נישט אז אונז פארן מיר זייער נישט ריכטיג? איך הער זאגן אז ס'איז געווען יעצט א מיטינג, ס'איז געווען דארטן מ'פלעגט אים רופן דער גוי וואס ער איז געווען ממש ער איז פון די אומות העולם חסידי אומות העולם האט מען אים גערופן, סענט לארענץ האט ער הייסט ער, איך הער זאגן אז ער האט גערופן א מיטינג מיט אלע עסקנים און ער האט זיי געזאגט רבותי דיס איז אנעקסעפטעבל. מען קען שוין יעצט גארנישט טון, אז דאס מיינט צו זאגן מיין טיהר איז שוין פאר ענק צוגעשפארט, און וועלכער גוי וועט היינט שוין טראסטן א איד? ווען דער גוי וואלט מיט דיר געמאכט א דיעל פארשטיי איך, האסטו אים איינגעווייערט, כ'ווייס נישט צו ס'איז ריכטיג אבער דו האסט עס געטון, אבער דער האט זיך בכלל מיט דיר נישט געדיעלט שלעכט, אנבעליוועבל, נעמען מיר דעם מעיאר, מאלקאם סמיט, און מען האט אים איינגעזעצט, פיין, יעצט בדיעבד האב איך א גרויסע הנאה, ווייל איך האלט אז דאס ווייזט פון הימל, אז עטץ האטס געלאזט די חזירים טאנצן און דער אייבישטער מוז ענק אראפברענגען, די קאמיוניטי גייט מער נישט האבן קיין שום פראטעקציע, און איך זאג ענק נאכאמאל, ס'וועט קומען א צייט ווען אברהם יענקל האראוויץ וועט פארלירן זיין דזשאב אין די גאווערמענט און אלע גייט עטץ אנהייבן צו פארלירן, ווייל דער עולם גייט אנהייבן צו רעדן. סאו ווי וועט עטץ גיין יעצט וואוינען, עטץ זוכן א דירה אין פאקיסטאן צו אין נעוואדע, עטץ גיין דארטן אזוי אין מאנטריאל, לעבן מאנטריאל קען מען נישט גיין וואוינען ווייל ברוך מרדכי דארט. און נחמיה'ן דרייווט מען דאך אראפ אויף נעוואדע דרייווט מען אים אראפ דארט ווי מען טעסט אויס אלע אטאם באמבעס דארט ווי מען טעסט אויס אלע העזערדעס וועיסטס דארט האט מען אים אראפגעדרייווט יא זיי ווייסן פארוואס זיי דרייוון אים דארט סאו וואס מיינט ט ט ט ווער יו גאנא געט טו כ'הער זאגן אז הינדי קאהן איז געגאנגען ארבעטן פאר די ארוינים הינדי מיסיס קאהן דו האסט געמאכט א גרויסן טעות דו האסט נישט געדארפט גיין ארבעטן פאר די ארוינים. ווייל אויב דו ווייסט אז רבי אהרן האט געזאגט אז אין די זאכן אז אונז זאמער אויסרייסן נחום ראזענבערג און אונז זאמער מאכן זיכער אז די חזירים קענען ווייטער פאנקטשענירן האט ער געזאגט אין דעם ארבעט מען אונז אינאיינעם די ארוינים מיט די זאלוינים מענדעלע חזר האט אונטערגעשריבן מיט אלע זיינע טאטענס מיט אלע דיינים וואס האבן געשימפט אויף זיין טאטען זיי האבן אים גערופן א קשר בוגדים סאו דו האסט געקענט בלייבן ביי די זאלוינים עטץ ווייטער ארבעטן די חזירים זאלן בלייבן. און אונז גיימער מיטן אייבערשטנס הילף ארבעטן אז די חזירים זאלן פארלאזן אונזער שטאט, ווי דאונט וואנט דעם היער, פארשטייט זיך נשים דעתן קלות, זי כאפט נישט די מיסיס קאהן אז זי האט גארנישט אויפגעטון מיט דעם וואס זי איז אוועק געגאנגען, זי האט געקענט בלייבן, ס'וואלט איר גארנישט ווען געשאדט. זאג מיר נישט, נישט די ארוינים און נישט די זאלוינים ווילן אז מיין חזירים זאלן זאלן זיין באצוימט, זיי ווילן זיי זאלן קענען טוהן וואס זיי ווילן. ס'איז געקומען א מצב וואס מאנסי איז געווארן א שטאט וואס מ'האט אפילו די שבעה מצוות בני נח נישט געמוזט האלטן. דער חזיר דער שייגעץ דער דוד'ל סקווערער איז דאך א אפענער רוצח, געוואלט הרג'נען א מענטש. און נאכדעם איז אזוי, דער משה גרין נעמט א ווילטשעיר און ער פארט וויזיטן דעם חזיר דעם נואף וויינגארטן, מיטן ווילטשעיר ווייל ס'איז א מצוה פון מסירת נפש, און זיינע צוויי קינדער האבן פארקויפט נבילה פלייש ווער ווייסט וויפיל יאר אין מאנסי און זיי האבן געוויסט, יעדער ווייסט אז זיי האבן געוויסט, סא מ'מוז שוין נישט האלטן קיין שבע מצוות בני נח, אונז זעמיר שוין אויס דארטן פונקט ווי סדום און עמורה, און דער אייבערשטער האט געזאגט עד כאן, איך בין אויך נאך באלעבאס אין שטאט. מען האט ארויסגעקאפעט דעם אייבערשטן. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה זאלסט וויסן. א איד האט מיר פארציילט, כ'האב אים געפרעגט, וויאזוי איז געווען שבת, ער איז געווען אין תפיסה, וויאזוי איז געווען? זאגט ער, שבת איז נאר געווען דריי וואכן, די איבעריגע פיר יאר איז נישט געווען קיין שבת. זאג איך אים, דו מיינסט ערנסט? זאגט ער, יא, א רחמנות איז נאר געווען אויף מיין ווייב און די קינדער, זיי האבן געווארט אויפן שומר שבת טאטן זאל אהיימקומען, אבער איך האב דארט געקענט האלטן שבת, כ'האב געקענט מאכן זיכער א כלי ראשון א כלי שני מיט א כלי שלישי מיט א כלי רביעי, כ'האב געהעריג מחלל שבת געווען, כ'האב געגעסן נבילות און טריפות, מ'האט מיר געברענגט א כשר'ע מיל, ס'איז מיר נישט געווען גענוג, זיי געבן דאך עס דירעקט אויף צו רשעות. זאגט ער, נאך פיר יאר בין איך געווען אויסגעטון אינגאנצן פון אידישקייט, עטס ווייסט וואס דאס הייסט איינצוזעצן א איד אין תפיסה? עטס ווייסט וואס דאס הייסט צו מסר'ן? עטס ווייסט וויאזוי מ'זעט דארט אויס אין תפיסה? אנגעכאפט מענטשן, איז איינגעזעצט פאר גארנישט, און עטס האטס געמיינט אז דער אייבישטער העט עס צולאזן? און טאמער איז דאס נאכנישט גענוג ווען יעדער חזר האט געוואקט און געגאנגען מען האט רעבעצן גערופן אין תפיסה, מען האט איינגעזעצט בחורים אין תפיסה, מען האט איינגעזעצט א איד פאר גארנישט, דער מענטש האט גארנישט געטון, ער האט געוואלט מציל זיין זיין קינד ווייל ברוך מרדכי האט אים גע'חזר'ט אין די קאר, איז מען געגאנגען מען האט אים אין דר'ערד געלייגט, ס'איז געווען צוויי אידן וואס האבן געפירט די שטאט ווילימסבורג, די העלדן, די גרעסטע, די רייכסטע. איינער האט געהייסן נפתלי שלעזינגער, ער האט נישט טאן פייגערן אין די תפיסה, און ווען נישט ענדיגט ער די לעצטע זיינע יארן אין תפיסה, און דער צווייטער איז געווען יאקאבאוויטש, ער האט געהאט אזא זכיה אז די דריי קינדער זענען געווען ביי די לוויה און מען האט זיי ארויסגעלאזט פון תפיסה, זיי האבן נישט געקענט דאווענען א געהעריג מנין צו זאגן קדיש נאך אים, ווייל זיי האבן געפירט די שטאט קאראפט, עט די ענד קומט א גובה דיליה, און דאונט טראסט די מאריך אף ווייל נישט אייביג דוירט עס אזוי לאנג, און נאכדעם מען קען נישט. מענטשן אומזינסט אויסגיסן זייער בלוט ווייל עטס האטס א פראבלעם מיט די חזירים, יעדער מענטש וואס האט געוואלט קומען קעגן א חזיר האט מען אים געסטראשעט, ארויסגעווארפן די קינדער, און נאכדעם האט מען נאך געמאכט אויף אים א מעשה אז מען האט אים גאר איינגעזעצט, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, וואס עטס געדענקטס נישט איז אז עטס וואוינטס אין א קאמיוניטי וואס דארטן וואוינען נישט ווייסע מענטשן, ספרינג וואלי איז נישט דא קיין כמעט קיין ווייסע. עטס גייטס אנהייבן צו זעהן וואס די חברה קענען ווען זיי צעלאזן זיך, עטס געדענקט נישט אין די סיקסטי טרי סיקסטי פאר יערס וואס ס'איז געווען דא אין פולטן סטריט אזאלכע רייעטס מ'האט נישט געקענט גיין אין די גאס, און וואס איז געווען אין קראונהייטס, עטס ווילטס עס טשעפענען? עטס האט געמאכט א גוטן דזשאב, וואו האט עטס געמאכט א גוטן דזשאב, ס'איז דא אין אמעריקע א שיינע פראצענט פון די חברה וואס זענען נישט די ווייסע חברה, ענד יו אר גאנא פעי פאר דיס, קאוז דיס פיפל אר קלאוסלי ניט טאגעדער, און די מינוט ווען מען טשעפעט מיט איינע פון זיי האלטן זיי גראד אז דאס האט צו טון מיט רעיסיזם און זיי גייען ארויס, זיי האבן געהאט גוטע רעבעס, נישט קיין ברך משה פערד און שקצים, זיי האבן געהאט רעבעס, דאקטאר מארטין לוטער קינג מיט אנדערע, זיי האבן געפייט פאר רעכטן, זענען נישט געווען קיין מענטשן צו כאפן אפאר טאלער אונטערן טיש אזוי ווי אונזערע רבנים. ס'ווערט געברענגט אז ביים דור המבול האבן זיי נישט געפאלגט וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, ס'האט דער אייבערשטער אומגעברענגט, די זעלבע ביים דור הפלגה, ווערט אבער געברענגט אין די ספרים אז פסח איז אנדערש געווען, די הנהגה פונעם אייבערשטן איז געווען למען תדע, דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל וויסן, און דעמאלטס איז אנדערש די גאנצע זאך, ווייל מען מוז אנהייבן מתבונן זיין, דער אייבערשטער האט אונז אריינגעטראגן. אין מצרים מ'האט געמוזט ארבעטן ווי שקלאפן און נאכדעם באפרייט און נאכדעם צו גיין טאהן קבלת התורה איז א למען תדע אז מען זאל וויסן ס'דא א באשעפער וואס ער פירט רבותי עטס גייטס ענק נאך אויסלערנען אזוי אויף די אייגענע בארד אז דער אייבישטער פירט עטס האטס געוואלט די חזירים זאלן האבן הצלחה אין מאנסי נישט נאר די חזירים וועלן נישט האבן הצלחה נאר קיינער וועט נישט האבן הצלחה ר' מאטעלע זיין גאנצע ריעל עסטעיט אלעס וואס ער האט געהארוועט די גאנצע יארן ס'האט נישט צוגעשטעלט א כשר'ע מקווה ווייל ער איז געווען ביזי מאכן געלט פון די גרעסטע טעקס פעיער, דער מענטש עט נאך שטארבן ווי א הינט עט נאך ארויס גיין פון מאנסי ווי אן ארעמאן, ער מיט זיין הוא ובניו בקרב ארץ, די מקווה גייט זיך אין אים נוקם זיין און די פעדעפייעלס גייען זיך אין אים נוקם זיין, דער אייבישטער קוקט אראפ, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, כ'ווייס ס'איז געווען איינער א קלויזענבורגער יונגערמאן, ער האט, ס'איז געווען אזוי אין ניו דזשערסי נאך געווען זייער פרימיטיוו, ווען דו האסט געוואלט האבן א פערמיט האסטו געמוזט געבן געלט, דארט אין איך ווייס אין סיטי האל און מ'האט אויך געוואלט כאפן דארטן די אלע זאכן, זיי האבן געוואלט קארעקטן די אלע זאכן אז ס'זאל נישט מער געשעהן. די אינגערמאן האט זיי געזאגט פאר די fbi צו פאר וועם ער האט געזאגט איך וויל נישט זיין ענקער וואש, וואש טאוועל, געב מיר וויפיל די געסט מיר און איך וועל גיין זיצן און פארטיג איך רעד נישט און איך גיי נישט, זיי האבן געוואלט ער זאל אונטערשטעלן פאר נאך מענטשן וואס געבן פערמיטס האט ער געזאגט איך וויל נישט און ער איז געגאנגען זיצן, איך מיין ער איז געגאנגען זיצן אויף פינף און דרייסיג חדשים. פאר א לאנגע צייט, ער זיצט נאך אפילו דאכט זיך מיר, ער האט געזאגט איך גיי עס נישט טוהן, און סוף כל סוף האט ער גע'טענה'ט, ליסן, אזוי איז דא דאס רוטין פון ביזנעס, נאר דו ווילסט עס טשענדזשען, טשענדזש עס נארמאל, איך וויל נישט זיין דער וואס איך זעץ איין מענטשן, און נאכדעם זארג איך מיך פאר די אלע אידן וואס זיי וואוינען אין ניו דזשערסי, איך זארג מיך פאר קלויזענבורג, איך זארג מיך פאר די אלע, ווען איך וויל דאס טוהן. ברענג איך יעדן איינעם אראפ, און ביי דעם פארשטייט אויך ביי די חזירים פארשטייט עטס אויך נישט, מיט דעם וואס די אגודת ישראל און סאטמאר בעקט חזירים ברענגט עטס אראפ דעם נאמען איד, הערט אויס שמוץ וואס שמוץ קען נאר זיין, און דאס גייט אויך יעצט געשען, עטס ברענגטס אראפ דעם נאמען פונעם איד, איך וועל אין טעקסעס קיין פערמיט נישט קענען קריגן ווייל די מענטשן האבן מורא יור א דזשו-בוי איי'ם עפרעיד טו סטענד אין יור פאר קיוביטס אין די ד' אמות, און דאס אלעס באצאלט ענק דער אייבערשטער פאר דעם רשות וואס עטץ האט געטון, איך האב ענק געבעטן יארן מען דארף זען אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, זענט עטץ געווען קליגער, עטץ וועט מיך אראפברענגען, יעצט וועט ענק דער אייבערשטער אראפברענגען. ווערט געברענגט אין די ספרים וועגן די צען מכות, זאגט די ספרים אזוי, ס'האט זיך אנגעהויבן אזוי ווען א מענטש גייט אין מלחמה אין א שטאט, וואס טוט ער? קודם האקט ער אפ די וואטער סופליי, האקט ער אפ די פייפליין פון די וואסער, דער אייבערשטער האט געהאקט ביי מכות דם, נאכדעם הייבט ער אן אריין צו שיסן קוילן וואס דער אייבערשטער אריינגעשיקט צו שיסן צפרדעים, נאכדעם אטאקירט ער פערסענעל, דער אייבערשטער אטאקירט מיט די כינים, און נאכדעם אטאקירט ער דעם שטארקייט פונעם לאנד, זייערע בהמות האט ער געמאכט ערוב, און נאכדעם דבר, און אזוי איז עס געגאנגען ביז ער איז צוגעקומען צו די בכורים, ווייל דעם אייבערשטן איז דער בכור דער חשובסטער ביי א איד, ווייל דעמאלסט האבן געדארפט אלע בכורים זיין די כהנים. שפעטער אז זיי האבן געזינדיגט האט דער אייבישטער גענומען די בני לוי, עס שטייט ווען משיח וועט קומען וועלן די בכורים צוריק קומען, על כל פנים איז אזוי געווען די מלחמה וויאזוי דער אייבישטער איז אריין אויף מצרים, ס'איז דא א סיסטעם צו דעם, און דאס מוזט עטס אנהייבן צו פארשטיין, ס'איז דא דא א סיסטעם אין יעדע מלחמה, דער גוי גייט זיך פון ענק נישט לאזן, דער גוי גייט ענק יעצט דאס באצאלן, כ'האב געליינט אינעם אינטערנעט אין די טמא'נע כלי אז ער איז שולדיג עפעס זעקס הונדערט דאלער איז ער שולדיג. מיט די וואדער ביל, דער אינגערמאן, דער משה שטערן? האט מען אים צוגעמאכט די וואסער? אוי דארט גייט מען ענק צומאכן אלעס! סאו סרול האגער המצרי דו האסט דיר איינגערעדט אז דו וועסט קענען אנרירן פרויען ביי די הוד יפיה און דו וועסט קענען טוהן וואס דו ווילסט און דו וועסט מטמא זיין די אלע וויזשניצער תלמידים וואס זענען געקומען לערנען צו דיין טאטן דיין טאטע ווען ער האט געהערט אז בחורים האבן געטוהן צווישן זיך שייגעצשטיק אין וויזשניצער ישיבה איז ער געלאפן צום סאטמאר רב ער שפארט צו די ישיבה דער סאטמאר רבי האט געזאגט ניין! לערן זיי. נוח האט געלערנט דעם דור המבול אויך, זיי האבן נאר נישט געוואלט הערן האבן זיי עס געלערנט די הארד וועי. סאו דו האסט געמיינט דו גייסט טאטשן הוד יפיה און דו שרייען נחום ראזענבערג איז א שייגעץ, און ווי האט זיך אנגעהויבן מיין דאונפאל, ווי האט עטץ געמאכט דעם ערשטן חרם ארויסגעגעבן אויף נחום ראזענבערג אין מאנסי, די פאר שקצים אין מאנסי האבן גענומען סרול האגער המצרי ווייל ער האט געוואלט כשר'ן זיין טאטנ'ס טרייפענע מקווה וואס ער האט געהאט צוויי און דרייסיג יאר, זענען זיי געגאנגען זיי האבן ארויס געגעבן א חתימה עס האט זיך אנגעהויבן אין מאנסי עס וועט זיך אויסלאזן אין מאנסי עס וועט זיך אויסלאזן די שטאט מאנסי וואטש ענד סי השם ילחם לכם ואתם תחרישון דא אין אונזער צייט אין מלחמה איז נישט דא די חכמה פון תחרישון נאר השם ילחם לכם ווייל ואתם וועט זיך מעורר זיין דעם עולם סאו ישראל האגער האט אנרירן פרויען ביי די הודיהפיע חיים שיע האט געמאכט דארט א מקווה ווער האט עס געגעבן? משה דוב אייזענבערג, ס'הייסט אדם, אדם איז משה דוב אייזענבערג, און משה גבאי דער שייגעץ דער טעראריסט וואס ער איז א מסור, איז געגאנגען דארט און ער האט געמאכט א שמחה, און ער האט עולה געווען, און חיים שיע האט אים געגעבן אן עליה, איז מען געגאנגען און מ'האט צוגענומען דאס בעסטע, דאס בעסטע פון יענעם בית מדרש, קומט צו די לוויה, זאגט מען אה, זענען גאר געשטארבן ווייל די קלינקי קליידער. וואט א שעים! זאגטס אויס דעם אמת רבותי, ווייל דער אייבערשטער האט ענק אזוי מקלין אז עטס נאמען האבן א פראבלעם צו טרעפן דעם אמת. חיים שיע האט אויסגעגעבן איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער צו מאכן א חתונה, ס'איז א שנת בצורת, ס'איז היינט אפילו דא א שאלה צו מען מעג האבן קינדער אזוי געהעריג איינס נאך ס'אנדער, איך וויל נאר נישט רעדן דערפון ווייל אז כ'וועל רעדן דערפון עט אויסקומען אז איך האב געגעבן א היתר מען זאל חלילה נישט האבן קיין קינדער אבער איך געב נישט אזא היתר. נאר אין א שנת רעבון ווערט גע'פסק'נט אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט האבן קיין קינדער, די אינפלעישן איז גרויס, אלעס איז גרויס, נאר וואס, פארוואס טוהן מיר אונז נישט דעם היתר? אז סוף כל סוף ווי אונזערע עלטערן האבן זיך גע'מוטשעט אין אמעריקע אויך אין די בראשית יארן, אידן האבן זיך אייביג גע'מוטשעט, און ס'איז נישט דער שנת רעבון וואס איז ממש נישט דא צו עסן. גייט חיים שיע און ער שוועמט אויס הונדערטער טויזענטער צו מאכן חתונה אין די קאלעסיעם וואס האסטו געוואלט די גויטע זאל חתונה האבן אין די קאלעסיעם די גויטע האט געקענט חתונה האבן ביי דיר אין בית מדרש אויך דארט ווי די חופה איז געווען די ספק גויטע אנטשולדיגט און דאס איז וואס דא טוט זיך און אלעס מעג מען און דער אייבישטער קוקט דאס צו דער ארעמאן מוז עסן מאשין מצות ווייל ער האט נישט און נאכדעם נעמט דער אייבישטער צו דאס בעסטע צוגענומען א קאפל דאס בעסטע פון דעם שיל. און נאכדעם זאגט מען, נע, די קלינקי קליידער, מ'עט טרעפן עפעס נאך עפעס פארוואס דאס איז געשען. איך הער זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז ווען רבי'ן איז אריינגעקומען, איז דער איד וואס איז געזעסן לא עלינו שבעה האט ארויס געוואקט אויף אים, קומסט מיר דא מנחם אבל זיין, דו שייגעץ דו, עס קומט דיך ווייל דו האסט גערופן די רעבעצן, דיין טאטע מיט דו זיצטס אין ערכאות, מען האט גערופן די רעבעצן אין ערכאות, מען האט אויסגעלערנט דעם עולם נאר שייגעץ שטיק מיט שטותים און מען זאל יעדן איינעם באגראבן און מסר'ן, קומסטו אים מנחם אבל זיין? איך וויל דיך נישט קענען, דו ביסט דער גורם, וועסט אים נאך פארציילן א שיינע מעשה, דאס האט צו טון ווייל די פרויען גייען נישט פיר אינטשעס אונטער די קניעס, זיי גייען נאר דריי מיט א האלב אינטשעס, הערטס אויף שוין מיט די נארישקייטן, דער עולם איז אזוי פעד אפ מען לאכט שוין פון אים. עטס האטס געלייגט א חרם אויף מיר אין מאנסי האט זיך עס אנגעהויבן, עטס וועטס נאך האבן א צו גירוש פון מאנסי, וואטש ענד סי, וואטש ענד סי, ווייל איך האב מיך געשלאגן פארן אייבערשטנס קינדער, דער אייבערשטער וויל די קינדער זאלן זיין סעיף, יעדער קומט אן מיט זיינע חכמה'לעך, און על פי תורה מעג מען איינזעצן א גאנץ לעבן, על פי תורה מעגסטו מותר להרגו בנפשו, להצילו בנפשו, נאר וואס דו טוסט עס נישט, זאגט דער אדווייז, דאס געב מיר איבער פאר די פאליס. דו ווייסט וואס מען מעג טון על פי תורה פאר א מענטש וואס ער איז א רודף אחר עריות אפהרג'נען קינדער? איז דא דארט די שול וואס דאס האט געבויעט אדם משה דו משה דוב אייזענבערג האט געבויעט האט געבויעט די שול משה דוב אייזענבערג זאל רוהען דארטן ווי ער איז פוילן אין קבר ער איז געווען א מסור ער האט איינגעמסר'ט אפרים שטיין ער האט איינגעמסר'ט יענקל ברונער און ער האט געבויעט די מקווה נאך אזא מקווה קומט אזא מסור ווי משה טעראריסט פרידמאן און ער גייט דארטן און ער איז עולה דארט לתורה זאגט דער אייבישטער אויב אזוי די בעסטע פון ענק דארף איך האבן ווייל איך וויל ענק נישט לאזן זאלטס אריינפאלן מיט דעם שמוץ. משה פרידמאן פלעגט אמאל קעשן געלט, מיליאנס אוו דאלערס, און ווען די עף בי איי האט אים שוין געסירקלט פונקט האט ער עס אוועקגעגעבן פאר משה דוב אייזענבערג, און משה דוב האט איינגעמסר'ט כדי ער זאל נישט דארפן גיין זיצן. דאס איז מיט וואסערע א סאסייעטי אונז לעבן. עס איז געווען דער סקווער רבי האט געהאט זיינע פראבלעמס מיט די געגנבעטע געלטער פלעגט מען אויפשרייבן וויפיל געלט ס'איז אריינגעקומען קוויטל געלט ווייל דאס איז א קעש ביזנעס. נישט געוואלט אז מען זאל אים נאך איינזעצן פאר טעקס עוועיזשן. דער סוף גייט זיין רבותי, יעדער ראציגער אינגערמאן גייט איינווייקן יעדן רב, הערטס אויף צו נעמען קוויטלעך מיט קוויטל געלט, ר' מאטעלע ס'וואלגערט זיך מיליאנס אוו דאללערס, צען טויזנט לייגט מען אראפ קעש, צוואנציג טויזנט, ס'עט נאך קומען אמאל א אינגערמאן און ער העט זיך איינווייקן. שונאים האסטו גענוג. דו האסט א הויז בחור וואס האט אויף אלעס צוגעקוקט, און אן עושר האט אים מאלעסטעט און דו האסט גארנישט געזאגט, יענער האט זיך באקלאגט פאר דיר, יענער איז שוין היינט נישט קיין איד, איך ווייס אפילו נישט צו ער געדענקט נאך ווי ר' מאטעלע וואוינט. רבנים, נעמטס ענק אין די הענט ווייל עטס זענטס אויף גרויסע צרות, ענקערע גבאים און ענקערע נאנטען טוהן די זעלבע וואס משה שטערן האט געטוהן, מ'עט ענק נאך מסר'ן עטס'עט נאך באצאלן שטראף מיט טעקס און אין דזשעיל גיין. נאר וואס, רבנים, זיי קומען, דער אייבישטער וועט זיך אננעמען, זיי האבן געשריגן ביי מציצה בפה האבן מיר נישט קיין מורא, דער אייבישטער וועט זיך פאר אונז אננעמען. דער לאו פון מציצה בפה איז דורך, ס'איז ווידער גע, דא יעצט א קינד וואס איז קראנק אין שפיטאל און איז געשטארבן פון הערפיס, און עטס גייט זעהן אז דער אייבישטער איז נישט אויף ענקער זייט, ווייל אז ברוך מרדכי האט געמעגט מציצה בפה מאכן פאר אלע קינדער און געמעגט, משחית זרעם זיין אין די מקווה'ס און מאכן משכב זכור און קיינער האט גארנישט געזאגט און אז ס'איז געקומען א טאטע האט אים געוואלט איינזעצן האט מען אים איינגעזעצט זאלט עטס וויסן דער אייבישטער איז נישט מיט ענק פארקויפט נישט דעם אייבישטן דער אייבישטער האט זיך שוין האט ענק שוין לאנג איבערגעלאזט און פארמיאוס'ט. נישט דא נאך אזא זאך וואס ס'רעגט אים אויף ווי זנות, אלהיהם של אלו שונא זימה, יור נאט גאנא טשעינדזש דיס. כ'ווייס נישט צו עטס געדענקט, ס'איז געווען דא אין די צייטן. ווען מ'האט געבויעט קלעמענטי איז געווען א גרויסע פראטעסט קעגן מעיאר בי און רוב רבנים האבן נישט געוואלט מיטגיין ווייל זיי האבן געטענה'ט מ'קען נישט אויפרעגן א פאליטישן ווייל סוף כל סוף ער איז מעיאר אונז גיימיר מוזן אנקומען צו אים פארשידענע פראבלעמען. די סוף איז געווען מ'איז יא געגאנגען ווייל ס'איז דאך אלץ געווען אזאלכע שטערנס אזאלכע יצחק שטערנדלעך מיט אזאלכע משוגענע חברה ווי משה טעראריסט פרידמאן ס'איז נישט אויסגערעכנט. סאו פיגער מ'האט פראטעסטירט, און וואס איז געווען? רוב מענטשן דאס איז געווען גוים וואס זיי האבן אריינגעמופט, און היינט איז אויך דא רוב גוים, נישט רוב אידן. רבותי, רעדטס ענק נישט איין אמעריקע איז ענקערס, און רעדטס ענק נישט איין מען האט ענק ליב דא. מ'איז געקומען צובראכן נאך די קריג האט מען אונז אריינגענומען, מען האט אונז עדמייערט, היינט זעמער סיטיזענס ווי יעדער, שוין די טערד אדער די פאורט דזשענערעישן. סאו, עטס האט שטארק געוואלט משה טורנר זאל זיך דרייען אין די גאס, איך ווייס נישט וואס ס'פעלט ענק דאס אויס. און עטס האט זייער שטארק געוואלט אז אלע אנדערע חזירים זאל זיך ענק דרייען אין די גאס, כ'ווייס נישט וואס דאס האט ענק אויסגעפעלט, יעצט וועט עטס באצאלן א פרייז, וועט זיך קיינער נישט דרייען אין די גאס, עטס וועט נישט קענען דארטן עקזיסטירן, וואטש ענד סי. יעצט איך פארשטיי בכלל נישט, דער משה שטערן איז געגאנגען האט איינגעווייקט די מעיאר, באמת האסט געטוהן אן עוולה, וואס דו האסט געדארפט טוהן איז, האסט געדארפט טאטשן אפאר קינדער אין מאנסי, און נאכדעם וואלסטו געשטאנען אין קאורט, און. עס וואלט געקומען שרול האגער אדער עמיצער און וואלט דיך ארויסגעלאזט. און די זעלבע האט רבאשקין געדארפט טון, נאכדעם ווען ער האט אפגע'גנב'עט אזויפיל געלט. דו ווייסט דאך אז אין מאנסי לאזט מען ארויס פאר טאטשן קינדער. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער אומגליק איז גרויס, דאס געלעכטער איז גרויס, און ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. אמאל האט מען געשריגן די אנטיסעמיטן אז די אידן זענען שולדיג, ראטשילד האט מאניפולירט גאנץ יוראפ, און נאכדעם האט מען אונז אויסגעבלוטיגט. קומט אזא ראצער. אזא משה שטערן, און ער קען טון וואס ער וויל, און קיין שום רב וועט זיך נישט אויפשטעלן ארויסגעבן א בריוו קעגן אים, צו לייגן א חרם קעגן אים, צו גיין צו די גאווערמענט און זאגן אבל אשמים אנחנו, איט שוד האב נעווער בין דאן, און ער האט נישט געעקט אין נאמען פון כלל ישראל, נאר געעקט אין זיין אייגענעם נאמען, ווייל עטס קענטס דאס נישט טון, ווייל עטס זענטס אויכעט נואפים און אויכעט גנבים מיט גזלנים, מיט עי קעי פאליסיס אזוי לעבן העלפט פון די רבנים ישראל האגער'ס גאנצע משפחה כמעט לעבט פון די עי קעי פאליסיס פנחס שלום'ס אפאר קינדער לעבן פון די עי קעי פאליסיס. ס'איז די זעלבע גנב, סאו עטס קענט נישט מוחה זיין. זיי קומען דא זענען זיי געקומען אין קאורט האבן זיך גענומען עסן א סענדוויטש אין א קאורט א סענדוויטש און דער דזשאדזש האט אויף זיי געקוקט האבן זיי געווארפן די שמוץ אונטערן בענקל האט ער געשריגן ס'איז געווען אזא מין שמוץ אוועקצואוואשן דא איך האב מורא אפילו שוין צו גיין אין מאנסי אין קאורט קעגן די פעדעפיילס. כ'האב מורא ס'וועט קומען אפאר חברה פונעם מעיאר'ס פרענדס און זיי וועלן זיך אנטוהן ווי סואסייד באמבערס און מיר'ן אלע אויפעקספלאדירן. וואטש ענד סי, איטס גאנא העפן. מ'איז געקומען צובראכענערהייט, מ'האט געזאגט מ'שטעלט צוריק אידישקייט, מ'האט אונז אויסגעבליטיגט אין יוראפ, מ'האט אונז געגעבן פערמיטס צו האבן וויפיל קינדער מ'וויל, די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, מ'האט אונז געגעבן. און וויפיל דירות מען וויל, מען האט געגעבן ווי מען זאגט מען קען בויען וויפיל רומס מען וויל, וויפיל בעדרומס מיט אלעס, געווען געמאכט אמאל פאר קליינע פאפיולעישאנס נישט פאר דעם מין פאפיולעישאן, יעצט וועט עטס זען וואס עטס וועט קענען בויען, עטס קענטס גיין דארטן אין פאקיסטאן, דארטן קען מען בויען וויפיל מען וויל אן א פערמיט, זען צו א איד וועט נאך קריגן עני פערמיט אין עני גאווערמענט אפיס, ווייל דאס שפילט זיך אפ אין גאנץ אמעריקע און אין די גאנצע וועלט היינט מיט די אינטערנעט, וואס ס'ווערט דא געטוהן ווייסט מען אין די גאנצע וועלט אין אפאר מינוט. עניוועי, סרולי האגער האסט געהאט הנאה האסט ארויף געלייגט א חרם אויף מיר, סרולי האגער דו וועסט נאך אמאל נישט האבן קיין פלאץ ווי צו וואוינען, דער אייבישטער נעמט זיך אן פאר דעם חרם און ס'עט דיר אהיים קומען אזוי ווי עס דארף צו זיין. דו שייגעץ וואס איז מיט דיר, איך האב עפעס געטשעפעט מיט דיר? איך האב געוואלט אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, האסטו מיך געלייגט אין חרם און אלע קינדער האבן דיך צוריק געלייגט אין חרם. סיי די קינדער וואס מען האט געטאטשט און סיי די וואס מען היט אפ אז מען זאל זיי נישט טאטשן. עניוועי, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי וואס איך האב צוגעלייגט, ווייל איך וויל דער עולם זאל האבן צייט צו טראכטן וואס מען האט דא געטון, און אזעלכע זאכן זאלן מער נישט געטון ווערן. יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת. כל טוב.